און ס'פארט און ס'פארט און ס'פארט און ס'פארט שנעלער און שנעלער און שנעלער, און דאס וואס מ'גייט רעדן היינט ביינאכט, ס'דא צוויי וועגן וויאזוי מ'קען לערנען שלמה קען עס אזוי אביסל בעסער פארשטיין, ס'דא א גמרא וואס מ'קען עס לערנען בעיון, אדער מ'קען עס לערנען בקיאות, וואס מיינט עס? מ'קען נעמען א גמרא און לערנען אזוי ווי שלמה האט געלערנט אין רבי ברייע, מ'לערנט רש גמרא מיט רשי מיט תוספות מיט ראשונים. און מ'קריכט אריין אין יעדע זאך טיף טיף טיף טיף. רשי איז די גמרא. דאס מיינט בעיון יא? אן רשי איז נישט די פשט פון גמרא. דעטס איט.
סאו אבער מען קען לערנען מער ווי רשי, מען קען לערנען מיט תוספות, מען קען לערנען מיט ראשונים, ווייל וואס מער מען קראצט אריין אין די גמרא און מען זעט נאך און נאך זעט מען ווי נייע קשיות מיט נייע זאכן, זאכן וואס מען האט בכלל קיינמאל נישט גע'חלומ'ט פון דעם, וואס מען זעט ווי די הייליגע ראשונים תנאים מיט אחרונים ווי זיי האבן געלערנט די גמרא. אויף איינמאל זעט מען, העי, איך פארשטיי גארנישט, שפעטער קען מען צולייגן, רבי עקיבא אייגער וואס פרעגט קשיות אייניגע אויף די גמרא, סאו ס'איז דא אסאך אסאך וועגן וויאזוי מ'קען לערנען טיף די גמרא, אדער קען מען לערנען ניין, מ'לערנט די גמרא, רשי, אדער אפילו מיט תוספות, און מ'גייט ווייטער, מ'קריכט נישט אריין, דאס מיינט בקיאות, מ'לערנט אביסל שנעלער, סאו אייניגע.

ערשטנס נישט יעדער איינער קען לערנען בעיון, ס'איז א מענטש וואס וואס ער פראבירט, וואס האט טאקע פראבירט, און ער זאגט אז ער קען נישט אדער מוטשעט זיך, פיין, דאס א מענטש קען נישט, קען נישט, אבער נישט דאס רעדט, א מענטש וואס קען יא, זאגט אזוי, ס'ווענדט זיך, אז דו זיצט אין ישיבה און דו לערנסט, יעצט איז די צייט צו אקערן, און אזוי ווי דו האסט א פעלד, ווי אזוי וואקסט למשל ווייצן, אדער יעדע זאך ווי אזוי וואקסט עס, וואס איז די ערשטע זאך וואס מען דארף טון, מען לייגט אריין קערנעלעך אין די ערד, דאס איז די ערשטע זאך? יענקל, וואס איז די ערשטע זאך פון פאר פעלט, פאר עס הייבט אן צו וואקסן? וואס איז די ערשטע מלאכה פון שבת? חורש, אמת? אקערן, וואס מיינט אקערן?
מען נעמט די פעלד און מען מאכט א טיפע לאך אין די ערד, אזוי אז די קערנעלעך פאלן אריין אינעווייניג, שפעטער ווען מען מאכט זריעה, מען גייט אריין לייגן די קערנעלעך אין ערד, פאלט עס אריין טיף אריין די ערד, און אזוי וואקסט עס שנעלער, ס'וואקסט בעסער, אבער שטעל דיר פאר מען נעמט נאר א קליינע קיטשן מעסער און מען מאכט א קליינע לעכעלע, מען ווארפט אראפ די קערנעלעך, וואס גייט געשען? גייט עס וואקסן גוט? ניין, ווייל עס מוז אריינגיין טיף אין ערד. ס'איז אזוי ווי דו סתם דו וואקסט, דו ווארפסט קערנעלעך אויפן ערד, זאגט אויך ווען א מענטש לערנט און ער לערנט נאר שנעל און שנעל, דעמאלטס ער כאפט נישט די וועג ווי אזוי מען דארף לערנען, ער איז נישט חורש, פאר מען קען אריינלייגן תורה, פאר מען קען זיכער וואקסן און שטייגן, דארף מען אקערן. און אויף טיף טיף אריין קראצן און פארשטיין און זעהן ווי אזוי מען לערנט א גמרא, און שפעטער ווען מען ווייסט שוין ווי אזוי מען קען גוט לערנען גמרא, שפעטער ווען מען ווערט אביסל עלטער קען מען גיין אביסל שנעלער, סאו זאגט ער ווען דו ביסט אין ישיבה און דו לערנסט אוודאי זאלסטו לערנען בעיון, זאלסט אריין טראכטן, זאלסט אריין קראצן און זאלסט אריין קראצן אין זיך און פארזעהן ווי אזוי די בעסטע וועג איז פארשטיין, מען קען לערנען מיט ראשונים, מיט אחרונים, גיין צו א שיעור. יא, צו קענען גוט גוט לערנען, אבער ווען א מענטש ווערט עלטער, ער דארף קענען לערנען, מען דארף קענען שס, מען דארף קענען אלע גמרות, נישטא אזא זאך מען קען נישט גמרות, אוודאי מען דארף קענען שס, ס'גייט נישט איבערנאכט, ס'נעמט צייט צו קענען שס, ס'נעמט צייט צו לערנען שס, ס'דא אידן וואס לערנען דף היומי. אבער מען דארף קענען, מען דארף האבן א שאיפה, מען דארף וועלן קענען. יא, און דאס מיינט לערנען יעדן טאג א דף, און דאס מיינט נישט אז מען קען דווקא יעדע דף, דאס האט מען געלערנט יעדע דף. נאכדעם אז מען לערנט יעדן טאג איין דף פון גמרא, יא, אבער דאס הייסט גאנץ שנעל געלערנט, אויך דא אויך דא עמוד יומי, אבער דאס מיינט גאנץ שנעל געלערנט, אבער א מענטש דארף האבן א שאיפה, איך וויל ענדיגן שס, איך וויל ריכטיג לערנען און איך וויל קענען שס, פארוואס זאל איך נישט קענען שס? ס'גייט נישט געשען איבערנאכט, ס'נעמט נישט א האלבע יאר, ס'נעמט נישט א יאר, אז דו לערנסט נישט דף יומי נעמט עס נישט זיבן יאר, עס קען נעמען פופצן יאר, עס קען נעמען צוואנציג יאר, עס קען נעמען דרייסיג, פופציג יאר, נישט חילוק ווי לאנג ס'נעמט, אבער מען דארף האבן א שאיפה, א שאיפה מיינט מען דארף וועלן בכלל, טאמער מען וויל בכלל נישט דעמאלט גייט מען קיינמאל נישט אנקומען, ס'נישטא אזא זאך א מענטש קומט אן אויף א פלאץ אן א וועלן, א מענטש דארף וועלן טון,

סאו די ערשטן טאג לערנט מען דף בית עמוד א' מיט דף בית עמוד ב', די נעקסטן טאג, ניין ניין ניין מ'ענדיגט ווי עס ענדיגט זיך די שטיקל, אז זאל עס מאכן סענס צו אנגיין די נעקסטן נעקסטן טאג ווייטער צו לערנען, אזוי יעדע זיבן אהאלב יאר ענדיגט מען שס, אבער דאס איז טאקע א גוטע שאיפה, אבער טאמער איינער האט נישט קיין צייט צו לערנען אדער קען נאר אביסל לערנען אפשר איז עס א גוטע פלאן, אבער איינער וואס קען יא לערנען און ער האט מער צייט דארף האבן א שאיפה, דארף האבן איך וויל אין מיין לעבן. דף יומי הייסט יא גוט געלערנט, ס'הייסט געלערנט, און ס'הייסט גוט געלערנט, אבער מען געדענקט, דאס הייסט נישט, מען האט נישט געמוטשעט זיך אויף לערנען, רוב מענטשן, אסאך מענטשן, לערנען דף, ס'דא מענטשן לערנען דף יומי, אבער זייער ערנסט מיט א חברותא, ס'נעמט זיי אפאר שעה א טאג, מען זיצט און הארעוועט אויף דעם.
לאזט אויסהערן די דף יומי, שפעטער חזר'ט מען זיי עס איבער. דאס אויך, יא. סאו מען דארף האבן א שאיפה צו קענען ענדיגן שס און צו קענען לערנען. ווען מען קומט אויף יענע וועלט און מען וועט דיך פרעגן רבי יענקעלע, איר האט געענדיגט שס? וואס וועסטו זאגן?

צו לערנען תורה, יעדע מינוט וואס ער האט געקענט ווילן לערנען האט ער געלערנט, און דאס איז געווען זיין שאיפה אין לעבן אז ער וויל טאקע לערנען, זאגט מען יא, דאס הייסט אז ער האט דאס געלערנט, אבער טאמער נע, ער האט בכלל נישט פרובירט, אדער עס איז בכלל נישט אנגעגאנגען צו ער לערנט, און אביסל דא האט ער געלערנט, אביסל דארט, און מען זאגט

זייער גוט. יעדן טאג דארף מען לערנען עפעס. זייער גוט. איך זאג נישט אז מען טאר נישט גיין אויף אוטינגס, און מען טאר נישט גיין אויף האלידעיס, אוודאי מען זאל גיין, און מען דארף האבן האלידעיס, אלעס זייער זייער וויכטיג, אבער מען דארף אויך ארבעטן אויף זיין גאול. אז דו האסט א גאול פון ענדיגן ש"ס, יו העוו טו ווארק אן איט, ס'גייט נישט צופיס, ס'קומט נישט פון זיך אליינס.
און דו דארפסט פארבידן צו אריינשטויסן צו דעם מאמענט אז דו דארפסט פארבידן צו שטויסן. דו קענסט נישט שטיין אויף די פוטבאל און זאגן זייגער, דו קענסט נישט שטיין אויפן פוטבאל און זאגן איך טו גארנישט און די באל גייט, סמאכט נישט, דו קענסט נישט מאכן שפילן פוטבאל און זאגן אה די באל גייט זיכער אריינגיין אין די גאול, און וואס גייסטו מאכן פאר דעם? גארנישט. וועט עס גיין אריין אין די גאול שלומי? זיכער נישט. א מענטש דארף טון וואס ער דארף טון, ער דארף האבן א שאיפה, ער דארף וועלן טון, ער דארף אנהייבן צו טון, און די רעשט דארף מען איבערלאזן צו די באשעפער. און יעצט ווינטש איך אייך א זיסע גוטע נאכט, שלאפטס געזונטערהייט.